פרשת כי תצא כי תצא למלחמה סוף פרשה איז זכור את אשר עשה לך עמלק שטייט אז עמלק איז גימטריא ספק ביידע איז צוויי הונדערט פֿערציק צוויי הונדערט פֿערציק ספק איז צוויי הונדערט פֿערציק און עמלק איז צוויי הונדערט פֿערציק ווייל דאס איז די גאנצע עמלק מערים זיין אריינברענגען אין מענטשן ספיקות און מטשטש זיין די בהירות אין אמונה אז אלץ איז נאר די אייבישטער אליין וויל ער בריינגען אשר קרך, א מקרה מיט א קרירות אין דעם. דאס וויל ער אריינברענגען. די ספק, א מענטש מאכט קלאר, ס'איז אלץ נאר די אייבישטער אליין, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. דאס איז די מחיית עמלק וואס מיר זענען מצווה די וואך. דאס איז די אמת'ע מחיית עמלק. נישט נאר מיט די פיס נאר מיט די קאפ אויכעט. איך זאג אמאל די תפארת שמואל טייטש תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, מעק אויס דעם עמלק וואס זאגט דיר אז ס'געשעהט עפעס מתחת השמים. נאר זאלסט וויסן אלץ איז פון מעל השמים אלץ קומט פון כסא הכבוד. אלץ איז מעל השמים הוא לבדו עשה ועושה ויעשה בכל המעשים. אזא טייטש ווארט זאגט די אמרי אמת אויף א פסוק אויף א פסוק אין איכה תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי השם וועט ער זיין משמיד די מחשבה אז ס'פאסירט עפעס מתחת שמי השם נאר וויסן אלץ איז מעל השמים תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי השם אז עפעס געשעהט מתחת שמי השם וויסן אז ס'איז אלץ מעל השמים אלץ איז פון דעם כסא הכבוד דאס איז די מחיית עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמים. נאר פארקערט, ווען א איד לעבט אין דעם, אין יעדן מצב, שטייט אין בית אהרן, ער זאגט עס אין חודש ניסן, זאגט ער, עס שטייט מאת ה, דער פסוק מאת השם היתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זאגט די בית אהרן, זאת, עולם הזה ווערט אנגערופן זאת. ס'שטייט, עולם הזה הייסט זאת. דער מענטש דרייט זיך דא אין דעם עולם הזה, אין דעם זאת, און ער זאגט יעדע זאך מאת השם. ס'איז אלץ פון אייבערשטן. אין דעם זאת זאגט ער אבער ס'איז אלץ אין אלץ אין יעדער איינעם אין זיינס, דארטן טיף טיף ווי ער אבער ער זאגט ס'איז מאת השם מאת השם. היא נפלאת בעינינו דער מענטש איז זוכה צום סוף צו זען פלאות מיט זיינע אויגן. דאס איז די סגולה צו זען פלאות מיט די אויגן. מאת השם היתה זאת. דער מענטש דרייט זיך ארום אין דעם זאת אין דעם עולם הזה אבער שרייט יעדע זאך ס'איז מאת השם ס'איז מאת השם. די הארץ דיינע דיין קאפ מיט יענעמ'ס קאפ מיט אלעס אלעס ס'איז מאת השם. און ער זאגט אין דעם זאת שרייט ער די גאנצע צייט ס'איז מאת השם. היא נפלאת בעינינו דער מענטש איז זוכה צו זען פלאות מיט זיינע אויגן. דאס איז די מצות עשה וואס שטייט די וואך ביי מחיית עמלק, און די זעלבע זאך ביי מחיית עמלק, דאס שטייט דאך אויך אין פרשת בשלח, וואס שטייט דארטן אין פסוק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. זאגט די גמרא אויף דעם באקאנט די משנה אין ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, שכל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים היו נוצחים ואם לאו היו נו וואס איז טייטש אז די מסתכלין כלפי מעלה ווייסט אלץ דער אייבערשטער און ממילא משעבדים את לבם לאביהם שבשמים דעמאלטס היו נוצחים היו מתגברים אויף דעם זענען מיר מצווה די וואכעדיגע סדרה לא תשכח אין יעדע הינזיכט אין יעדן מצב די ראשונים זאגן די וואכעדיגע סדרה איז דא ועשית מעקה לגגך, יא מצות עשה דאורייתא מאכן א מעקה כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. איז דאך ידוע ווי די גמרא זאגט אין שבת ל ב, אז וואס טייטש כי יפול הנופל ממנו? וואס טייטש כי יפול הנופל? זאגט די גמרא, דער איז שוין א נופל, ער איז ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. אזוי זאגט די גמרא, פון ששת ימי בראשית האט ער שוין געדארפט פאלן פון דא. שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל. ער איז נאך נישט געפאלן ס'שטייט הנופל. ער איז שוין פארשיידט. נאר וואס? דו גיב אכטונג זאגט די תורה ס'זאל נישט זיין פון דיר. ווייל דו האסט נישט געמאכט קיין מעקה. ווייל מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. איז וואס שטייט דא אין פסוק? זאגן די ראשונים ווייסט וואס דא שטייט אז ס'איז נישטא קיין אזא זאך אפילו ער האט יא געמאכט ער האט נישט געמאכט. די האסט געדארפט פאלן, ס'האט נישט צו טון. די ביסט ראוי די האט גע דאס האט געמוזט זיין מששת ימי בראשית, ס'האט נישט מיט יענעם בכלל. נאר די גיב אכטונג זאל נישט זיין פון דא. פארליינען א לשון פון ראשונים, ווי די ראשונים קוקן עס אן. די ערשטע זאך דער רבינו בחיי זאגט אויף די מצוה אזוי. זאגט ער ועל דרך המדרש, חזל דרש'נען ועשית מעקה לגגך כי יפול הנופל ממנו, ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית, אבל אתה לא תגרום, די זאלסט נישט גורם זיין שתהא מיתתו על ידך, די זיי נישט גורם זאל זיין דורך דיר. זאגט דער רבינו בחיי וענין המדרש הזה וואס איז די פשט אין דעם דרש הערט די ראשונים טייטשן ענין המדרש הזה כי כל הנבראים כולם אלע אונז אלע נבראו בחפצם וברצונם והקדוש ברוך הוא הודיעם בראשית הבריאה פאר ווען האט דיר באשאפן האט ער מודיע געווען די מענטשן כל עניניהם כולם וכל המקרים העתידים לבוא עליהם, דער רבוש ע האט אים מודיע געווען אלע מקרים וואס ס'גייט אריבער ביי אים אין לעבן, וכן הודיעם ימי חייהם ווי ס'וועט אויסקוקן דיין לעבן וויפיל צייט דו עסט לעבן ומיתתם איך תהיה, און ווי אזוי דאס שטארבן וועט זיין. וכן זאגט דער רבינו בחיי ענין מזונותם, האט ער זיי אויך מודיע געווען אם בריווח, אם בצער, אם על ידי עצמם אם משל אחרים, צו ס'וועט זיין פון זיך צו פון משל אחרים, אלץ האט מען מודיע געווען. און וכן דרשו חזל כל מעשה בראשית לדעתם נבראו לצביונם נבראו, שנאמר שטייט ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, הכל רצו וקיבלו, חזל דרש'נען צבאם מלשון רצון, וצביונם הייסט רצון, דו האסט געהערט, מען האט דיר געזאגט, מען האט דיר געזאגט, דו האסט עס מסכים געווען, דו האסט עס געוואלט, דו האסט עס מקבל געווען. ועל זה אמרו, זאגט דער רבינו בחיי, ראוי הוא ליפול מששת ימי בראשית ווייל האט עס, ער ווייסט עס שוין, די נשמה האט געווען, נאר ואף על פי כן יש עונש גדול למי שמסבב, ולכך ועשית מעקה לגגך, די געבאכטונג זאל נישט זיין פון דיר. וואס טייטש איז אז אין יעדע זאך דאס האט געדארפט געשען, ער האט נישט געמאכט קיין מעקה, וועט ער נענש ווערן, האט נישט געמאכט קיין מעקה, אבער ס'האט נישט מיט דיר, דיר האט עס געדארפט זיין, די עגמת נפש האט געמוזט זיין ביי דיר, ס'איז ווען יענער טשעפעט דעם צווייטן, צו וואס? די עגמת נפש האסטו געדארפט האבן, ס'האט נישט מיט יענעם, דו האסט עס געדארפט האבן. און נאר מגלגל חוב על ידי חייב, ער וועט נענש ווערן, ער וועט נענש ווערן, פארוואס איז ער דער טשעפער? פארוואס איז ער דער טשעפער? אבער דאס שטייט דאך אין רבינו בחיי, דאס האט די עגמת נפש האסטו געמוזט האבן. נאר ניין, אין די זעלבע זאך, ווי דער חינוך איז דאס מסביר מרבותינו הראשונים אין מצוה תקמ"ו, די מצוה פון מעקה, זאגט ער משורשי המצוה, זאגט ער לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם, דער רבונו של עולם משגיח אין יעדע פרטות בני אדם און ער ווייסט אלע מעשים, וכל אשר יקרה להם, וכל אשר יקרה להם, טוב או רע, בגזירותו ובמצוותו,

יא, אונז געפינען מיר זיך, וואס ס'איז יא דא השתדלות, די אמת'ע השתדלות, איז דאך מיט תפילה, אונז געפינען מיר זיך אין אזעלכע גרויסע הייליגע טעג, ימי רחמים ורצון וואס מיר האבן שוין געשמועסט, וואס דאס איז טייטש אני לדודי ודודי לי, אויפן גרעסטן פארנעם,

הערט וואס רבי חיים וויטאל זאגט דא דעם לשון, ביז דא איז די זוהר הקדוש, רבי חיים וויטאל זאגט אין עץ הדעת אזוי, ועיקר התשובה הזו להיותה מקובלת תהיה בחודש אלול הנקרא ירח ימים הנורא, הנקרא ירח ימים הנוראים, דער חודש, כי אז תפילתך נשמעת, ושערי תשובה פתוחים, דעמאלטס איז די תפילות, הערט מען אויס אלע תפילות, שערי תשובה פתוחים, כמו שכתוב דרשו השם בהמצאו זאגט ער אויף חודש אלול, ובסוד אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, הערט וואס רבי חיים וויטאל זאגט יעצט, כי אז אין דעם חודש נהפך הקדוש ברוך הוא לידיד ואוהב צו א ידיד און א גוטע פריינד און א ליב אל האדם השב בתשובה און עס קערט זיך אום צו אים היינט נהפך אז ער האט געהערט עפעס א לשון מען קען עס נישט ארויסזאגן אני דאס איז נישט סתם א ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי דודי מיינט א גרויסע אהבה מיר האבן שוין געשמועסט אז א טאטע קען געבן מתנות אבער אויך א פאר פעטש א פעטער גיבט נאר מתנות און ממילא אני לדודי ודודי לי זאגט ער ראשי תיבות אלול כי אז נהפך הקדוש ברוך הוא לידיד ואוהב אלא האדם השב בתשובה. אזוי ברענגט דער ספר הזיכרון א דרשה פון חתם סופר, זאגט ער א אינטערעסאנטע לשון, ער זאגט אזוי אז זאלסט וויסן אז דער חודש, דער חודש אלול, פארליינען דעם לשון, א לשון פון הייליגן חתם סופר, יותר רצוי התפילה בימים אלה ימי רצון לשם, ס'זענט ימי רצון, ס'איז א אנדערע דאווען, ס'ווערט באוויליגט אלע תפילות, און ועיקרו לתשובה לחודש אלול וימי תשובה האט מען האט די זוהר הק' אנגערופן ווי אזוי? ירח ימים, זאגט דער חתם סופר ירח ימים גימטריא שיח, ס'איז טעג זיך אויסצורעדן צום אייבערשטן יעדער איינער וואס ס'דארף, רעד זיך אויס, רעד זיך אויס אויף א זיס יאר, רעד זיך אויס, שיח, לשפוך שיח לפני ה', וירצה לפניו, וויפיל צייט איז דאס? ירח ימים נאכאמאל איז גימטריא שיח, ווייל דאס איז טעג וואס איז באוויליגט צום אייבערשטן, רעדט זיך אויס צום אייבערשטן איז באוויליגט, וויפיל טעג איז דאס? זאגט ער פערציג טעג, זאגט ער והן מ' יום של קבלת התורה מראש חודש עד יום הכיפורים, זאגט ער ואם תצרף מ' לייג צו א מ' צו די אותיות שיח ווערט משיח,

ווען ראש השנה לייזט ער דיר אויס פון אלע צרות, פון אלע שוועריקייטן לייזט ער דיר אויס. אבער זע צו געבוירן ווערן דרייסיג טעג פריער, ווייל ופדויו מבן חודש תפדה. איז דער חודש אלול אריינצוארבעטן, עס זאל זיין א געבוירענער, זאגט דער שער המלך. עט מען דיר קענען מאכן גלייך א פדיון הבן. ער זאגט דער רבונו של עולם מקיים כל התורה כולה.

די גמרא זאגט דאך אז די ביי יצירת די ערשטע פֿערציק טעג פון יצירת הוולד זאגט די גמרא אז זאל בעטן רחמים זאל זיין א זכר און נישט קיין נקבה זאגט ער די פֿערציק טעג פון דעם יצירה פון יעדן מענטש אויפן קומענדיגע יאר איז פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור דאס איז די ימי יצירה ווערט יעצט א נייע א נייע זאך דער מענטש באשאפט ער איז זאגט ער אין די טעג יבקש רחמים שיהיה זכר, זכר הייסט רחמים און נקבה הייסט דין, ידוע, בעט רחמים, זאלסטו בעטן רחמים זאל זיין א יאר פון רחמים און נישט קיין דין. ער זאגט דער בן איש חי, זאגט עס א יסוד אין אמונה, אבער לאמיר זען ווי אזוי מ'קען מצרף זיין צוויי בן איש חי'ס, ער זאגט עפעס א יסוד אין אמונה פארוואס בלאזט מען א שופר, שופר איז אין איין זייט שמאל און איין זייט ברייט, שטייט אין פסוק מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה, ווי די בן איש חי ברענגט דארטן מיט א גאנצע משל, זאגט ער דארטן אז די לימוד איז ווען ס'גייט א מענטשן שמאל ס'איז אים ענג, געדענק ס'דא ווייטער ברייט, ס'וועט נאך ווערן ברייט. געדענק ס'וועט נאך ווערן ברייט. און ווען ס'ברייט א מענטשן, איז שטאלציר נישט צופיל, ווייל ס'קען נאך, ווייל ס'דא אויך א אנדערע זייט. ס'דא אויך א שמאלע זייט לא עלינו. אזוי זאגט דער בן איש חי. דער בן איש חי ברענגט, אין א צווייטן פלאץ ברענגט ער, אז ס'איז געווען עפעס א מענטש איז אנגעקומען אין א שטאט,

די גרעסטע דרשה. די זאגט דאס ער איז די מוכיח פון פראג ער שרייט אז ער ברענגט די בן איש חי. ער איז די מוכיח ער דארף נישט קיין גרעסערע דרשה. ער דארף נישט ער דארף נישט קיין דרשות. דאס איז די גרעסטע דרשה. מען נעמט דעם שופר אין די זייט און זאגט אים אזוי, גיב א קוק, זעהסט עס איז דא אסאך אידעלעך, ליידער, וואס האבן יענע יאר אנגעהויבן אויף א ברייטע זייט, און עס האט זיך געענדיגט נעבעך אויף גאר א שמאלע זייט וואס האבן זיך גארנישט געראכטן נעבעך. איז גיב א גוטן קוק אן דעם שופר און יעצט גיב זיך א כאפ. יעצט אריה שאג מי לא יירא אריה אותיות ראיה גיב עס א גוטן בליק אן. א בליק אן דעם שופר און יעצט קלאפ די טירן. און נישט חלילה וחס ווי זאגט ער אריינגיין אין א לחץ פון דעם. ניין, נישט א לחץ. נישט קיין לחץ. מען זאגט מען גייט אריין אין צו א קבלת פנים צו א חופה, יא. זעסטו, אלע זענען לעבעדיג, אלע זענען לעבעדיג, אויבן שטייט, זיצט איינער און וויינט, ווער איז דאס? דער חתן וויינט, ער גייט אריין אויך צו די חופה, אלע דרייען זיך לעבעדיג ארום און ארום, און ער איז וויינט. איז א קליין אינגל, קוקט, קוקט אים אויס אז ער איז דער דפוק, ער איז דער צוקלאפטער דא, ער וויינט, קוק אלע זענען לעבעדיג, ער איז דער דפוק.

ס'איז א מלחמה אויבן, ס'טוט זיך דארטן אויבן א מלחמה, אונז זעמיר גאר דא גארנישט, דא איז בכסה, דא איז אלץ באדעקט, ווי האט ער געזאגט הרב דעסלער, אז ס'געווען הימל מענטשן וואס האבן געוויסט ראש השנה אלצדינג וואס טוט זיך אין הימל, זיי האבן שוין געוויסט ראש השנה, האט ער געזאגט הרב דעסלער, איך בין נישט קיין הימל מענטש, איך ווייס וואס טוט זיך ראש השנה, אבער איך זע וואס א יאר איז אריבער געגאנגען זע איך גוט וואס טוט זיך ראש השנה אויבן, איך זע וואס א יאר איז אריבער געגאנגען, גארנישט געשעט זיך נישט אינמיטן יאר, אלץ איז דאך ראש השנה, ווייס איך וואס א מלחמה מיינט, טייטש דער אמרי אלימלך, כי תצא ראש השנה איז שוין די יום מלחמה, דארטן פאסט נישט כי תצא למלחמה. כי תצא ווען פאסט חודש אלול? דער רבונו של עולם זאגט אז דו וועסט ארויסגיין חודש אלול, וועסטו אנהייבן מרבה זיין בתשובה ותפילה וצדקה. איז זאגט די תורה צו א הבטחה ונתנו ה' אלקיך בידך וואס וועט קומען א זיס לעכטיג יאר. דעמאלט זאגט די תורה צו א הבטחה כי תצא למלחמה אז דו וועסט ארויסגיין זאגט ער דו וועסט ארויסגיין אז מבטיחו הכתוב ונתנו השם אלקיך היינו שיתן לך המקום ברוך הוא את הניצחון המלחמה ביום הדין ושבידך ורשותך להטות הרחמים והדין כל אחד למקום הראוי לך כרצונך פארשטייט חודש אלול מען גרייט זיך ווי האט ער געזאגט סאטמאר רב זכרונו לברכה ער זאגט אז עס איז געווען דער באראן רוטשילד האט אויפגענומען א עולם, עס איז געווען א שורה פיל מיט מענטשן יעדער איינער מיט זיינע צרכים, א גרויסע עולם, יעדער איינער איז אריין געקומען און האט אפגערעדט זיינס וואס ער האט זיך אויסצורעדן, יעדער איינער האט זיך אויסגערעדט, און עס האט גענומען א ים מיט צייט, יעדער איינער האט שפעטער געשריבן א טשעק, עס האט גענומען. האט ער געזאגט דעם עולם, חברה, הייבטס אן צו רעדן וועגן זיין נאך אין דעם טאר ביי די שירה, דארטן הייבטס אן צו רעדן פון אנהייב, און ווען ס'וועט אנקומען צו מיר שוין זאגן די סכום, שוין קענען שרייבן די טשעקן ווייל ס'איז א שאד די צייט. ווען אונז שטיין נאך ביי די שירה, דארטן הייבטס אן צו רעדן. האט ער געזאגט נאך צאתם אויף זכרונו לברכה, דו ווארטסט אויף ראש השנה אנהייבן צו רעדן, הייב אן שוין אין חודש אלול צו רעדן, הייב זיך שוין אן אויסצורעדן יעצט, חודש אלול, יעצט רעד זיך אויס, יעצט שפרעך זיך אויס, שיחה. יעצט רעד זיך אויס. ווי זאגט דער, ער זאגט דער דובנער מגיד, אז ס'איז געווען עפעס א חנווני, א חנווני, האט געהאט א גראסערי, און האט סוף יאר האט געמאכט אזא מאזן, וואס די מצב האט ער געזען אז די מצב איז, אז ער גייט דא אנזעצן מוז, ער מוז גיין נעמען פון איינעם עפעס א גרויסע הלוואה, ווייל טאמער נישט איז א פשיטת רגל א שווערע אנזעץ. שוין, איז ער ארויפגעגאנגען צו עפעס א גביר זאגט ער, ער האט געוואלט פון אים נעמען עפעס א הלוואה, איז די גבאי די משרת האט אים געזאגט אינדרויסן ניין ניין, די גביר איז יעצט זייער פארנומען מען קען נישט יעצט אריינגיין. האט ער זיך געדרייט דער חנווני האט זיך געדרייט אינדרויסן אזוי כאילו פארציטערט און פארדאגה'ט, און ער דרייט זיך ארום אזוי אינדרויסן, נאך אפאר שעה קלאפט ער נאכאמאל אויפן טיר, פרעגט ער, זאגט אים דער משרת, ניין, מען קען נאכנישט אריינגיין, מען קען נאכנישט אריין. דרייט ער זיך ווייטער, ער האט נישט געטראפן, לא מצא מנוח לנפשו, דרייט זיך ווייטער אזוי אינדרויסן, אזוי צעחישט. און דער גביר איז ארויסגעגאנגען צו מנחה, זאגט ער, האט ער, איז ער צוגעגאנגען צו אים, האט אים געבעטן, איך דארף וויכטיג א גרויסע הלוואה, איך זאג דיר צו, איך וועל דיר געבן גוטע ערבים, גלייך האט דער גביר אים געגעבן די גאנצע הלוואה, אויפן פלאץ. האט אים געגעבן די גאנצע הלוואה. זאגט דער מגיד, אז דער זעלבער גביר איז געגאנגען ווייטער אין בית מדרש אריין ביי מנחה, טרעפט אים איינער און זאגט, אה, גוט איך האב דיר געטראפן, איך דארף אויך, איך דארף עפעס א וויכטיגע הלוואה. זאגט ער, איך האב נישט יעצט. פרעגט אים יענער, מה, מה ביני לבין החנווני, פארוואס מיר ווילסטו נישט, זאגסטו דו האסט נישט, און דער חנווני, יענעם האסטו גלייך געגעבן. זאגט ער, וואס איז די נפקא מינה? דו ווייסט נישט די נפקא מינה? יענער האט געווארט אפאר שעה, כ'האב געזען ער האט זיך געדרייט אזוי באדאגה'ט, אזוי צורידערט האט ער זיך געדרייט, בלב נרעש ונפחד, כ'האב געזען ממש חייו אינם חיים, ער דרייט זיך און קלאפט און נאך אמאל געקלאפט, איך בין ארויסגעגאנגען כ'האב אים עס גלייך געגעבן, דו ביסט דאך נישט געקומען צו מיר? דו האסט מיר געטראפן אין בית מדרש, האסט מיר פונקט געטראפן, דארפסטו א הלוואה? נו, זאגט ער די זעלבע זאך, ס'איז דא א איד וואס גרייט זיך גאנץ חודש אלול, ער מרבה בתשובה ותחנונים, מיט א שמחה איז ער מרבה בתשובה ותחנונים זוכה זיין בדין, קומט ראש השנה, און נכמרים עליו רחמי הקדוש ברוך הוא, און גלייך בדין הוא שירחמו עליו, מ'גיבט אים גלייך א זיס יאר. ס'איז דא א מענטש וואס א גאנצע חודש דרייט ער זיך ארום כאילו לא היה. נו, קומט ראש השנה, דערמאנט ער זיך צו בעטן פארוואס, ווייל ער האט זיך געטראפן מיטן המלך. ער פארשטייט פונקט דארטן וואו ער האט געטראפן דעם גר, ער האט זיך געטראפן מיטן המלך, בעט ער. וואס א פנים האט עס? די טעג, נאך ידיעה, דער לשון התורה, ווען דער טור זאגט אין די טעג כל המוסיף לבקש רחמים זכות הוא לו. זכות הוא לו. וואס מער מען בעט זיך אויס היינט אין די טעג, מען בעט זיך אויס. ס'איז געווען דער נתיבות שלום, און ס'איז געווען סוף חודש מנחם אב, איז ער געווען זייער קראנק, און דער דאקטאר אריינגעקומען האט ער געזאגט מאכן גלייך אפעראציע, מאכן אפעראציע, און ער האט נישט געוואלט בשום פנים ואופן, דער נתיבות שלום פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט א קליין חשבון אז נאך אזא אפעראציע האט ער ראש שנה יום כיפור וועט ער נישט זיין, וועט נישט קענען זיין אין בית מדרש, האט ער געזאגט פאר די דאקטוירים חברה, נאר ממחרת יום הכיפורים. אפעראציע וועט מען מאכן ממחרת יום הכיפורים, ער וויל בשום פנים ואופן נישט. מען האט געפרובירט משפיע צו זיין, ס'איז נישט געגאנגען, איז דער דאקטאר אריינגעגאנגען, דער דאקטאר האט אים אויסגעשטעלט, ער האט מסכים ממחרת יום הכיפורים מאכן די אפעראציע, אבער ביז מחרת יום הכיפורים האט ער אויסגעשטעלט וואס ער זאל עסן, ווי אזוי ער זאל עסן, און ווי אזוי, וואס ער זאל עסן, וואס נישט, עסן, שלאפן, אלעס אויסגעשטעלט, און ער האט געפאלגט אלעס, און ממחרת יום הכיפורים איז ער אריינגעגאנגען צום אפעראציע, האט מען געזען אז ער דארף נישט קיין אפעראציע, האט דער דאקטער געזאגט פארן נתיבות שלום הזמן פעל לטובתך, כאילו דאס וואס מ'האט געצויגן די צייט האט געהאלפן פארן גוף, פאר עס האט געהאלפן פארן גוף, ס'האט, און פעל, די צייט האט געפועלט פאר דיר פאר דיין, פאר דיין גוטס פאר דיין טובה האט זיך די נתיבות שלום אנגערופן צו אים הזמן פעל לטובתך די זמן ווייל אונז ווייס מיר אז נאר די צייטן ווערט אלס געשען נאר חודש אלול ראש השנה יום כיפור דעמאלס ווערט אלס די זמן האט געמאכט מיין טובה דאס האט אלס איבערגעדרייט לטובה אז מ'זאל נישט דארפן קיין אפעראציע די זמן די מעשה איז געווען מיטן נתיבות שלום און די נתיבות שלום פלעגט עס דערציילן פאר אלע חולים מסוכנים אין חודש אלול פלעגט ער עס דערציילן וואס ער האט געהאט און די פשט אין די מעשה זאגט ער האט ער געזאגט פאר די חולים אז דו ביסט ביסט היינט קראנק דאס איז געווען פון יענע יאר ראש השנה זאלסטו וויסן מיט די תפילות אין די טעג אלץ וועט ווערן איבערגעדרייט זיי רואיג זיי פרייליך ס'ווערט יעצט א נייע יאר וועט ווערן אלץ איבערגעדרייט אלץ וועט ווערן איבערגעדרייט, נאר פארשטייט זיך רבותי אביסעלע מיט א שאקל אנדערש געדאווענט די ווילנער גאון ברענגט א לשון אין פרשת עקב שטייט ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי זאגט ער דאס איז דאך געווען פערציג טעג פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור זאגט ער ואתנפל, זאגט ער שבמ' יום אחרונים לא עשה אלא התנפל עליהם, ס'איז געווען נישט סתם געדאווענט, ואתנפל, דאס איז געווען די פערציג טעג איז אנדערע דאווען, ואתנפל, און אזוי פועל'ט מען, אזוי פועל'ט מען די גרעסטע זאכן. ס'איז געווען ביים סאטמאר רב, איז געווען א אינטערעסאנטע מעשה אמאל, ס'איז געווען ווען ער איז געווען נאך רב אין סאטמאר, ת"ש, דעמאלטס האט אויסגעבראכן די מלחמה, און דעמאלטס איז אריבער געגאנגען פארשידענע שטעט אריבער געגאנגען מתחת שליטת רומעניע זיי זענען אריין געגאנגען און איז געווארן אונגארן צווישן די שטעט איז געווען סאטמאר סאטמאר האט באלאנגט צו רומעניע ביז ת"ש ת"ש דעמאלטס איז געווארן די גבולות איז געווארן ס'איז דעמאלטס אריבער געגאנגען אפאר שטעט פון פון רומעניע קיין אונגארן צווישן זיי איז געווען סאטמאר איז אויך געווארן אונגארן. דארטן אין סאטמאר, סאטמאר רב האט געלערנט דעמאלטס א בחור אין ישיבה, האט געהייסן משה פרידמאן, ער איז געווען א בחור א יתום פון א טאטן, און ער האט געוואוינט אין הערמאנשטאט, הערמאנשטאט דאס איז א שטאט אין רומעניע, ווי ס'איז געווארן, עס האט זיך געביטן די גרעניץ אז סאטמאר איז געווארן אונגערן, איז די מאמע פון משה פרידמאן געקומען צו לויפן קיין סאטמאר אין ישיבה, און זי האט געוואלט גלייך אהיים נעמען דעם בחור, דער בחור איז א יתום, קיין טאטן האט ער נישט, ער איז מיין זון, און זי האט געשריגן פאר משה'לען, פאר משה פרידמאן, אז עה, היות אז די גרעניץ דא, מען האט זיך שוין געשמעקט טיף די מלחמה דעמאלטס, און זי האט מורא געהאט אז מען גייט באלד פארמאכן די גרעניץ, זי וועט אים מער נישט זען, מען וועט פארמאכן די גרעניצן דא, מען וועט נישט קענען אריבער גיין, האט זי אים געוואלט גלייך אהיימנעמען. דער בחור, דער משה, האט אבער געטענה'ט מאידך גיסא, אז דא אין אונגארן איז מער פארזיכערט פאר אידישע קינדער, און בפרט כ'האב דא דעם רעבן, סאטמאר רב. און די מאמע האט אים יא געוואלט אהיימנעמען, ס'איז געווארן א וויכוח, האבן זיי מחליט געווען דער רבי זאל מכריע זיין. זיי זענען אריינגעגאנגען צום סאטמאר רב, האט סאטמאר רב געזאגט קלאר מ'זאל פאלגן וואס די מאמע זאגט. ער האט געזאגט מ'זאל פאלגן וואס די מאמע זאגט. און נישט נאר דאס, ער האט געזאגט פאר, האט זיי געזאגט אז ווען איך קען, אנטלויף איך אויך קיין רומעניע. ווען איך קען אנטלויף איך אויך קיין רומעניע. נאכדעם ביי רעוא דרעוין ביי שלש סעודות, האט סאטמאר רב געזאגט תורה, האט ער געזאגט אזוי, זאגט ער תורה אויפן פסוק יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, האט ער געזאגט אז דער רבונו של עולם איז מייצב און ער בייט די גרעניצן צווישן די אומות, אלץ מיינט למספר בני ישראל מיינט די אידישע קינדער. דאס איז א מ'האט נישט פארשטאנען די רומעניע מיט אונגער מיט סאטמאר דער רבונו של עולם איז מייצב און בייט די גבולות ישראל איז אלץ וועגן למספר בני ישראל מיינט לטובת בני ישראל. נאך אפאר יאר ווען די אינגע ווען די נאצי ימח שמם זענען אריינגעגאנגען אין אונגערן האט מען גוט פארשטאנען וואס סאטמאר רב האט געזאגט ווייל זיי האבן דאך אויסגעהארגעט נעבעך אינגאנצן אונגערן איז נישט געבליבן כמעט שריד ופליט אין דעם צייט וואס סאטמאר רב האט געזאגט אויב איך קען אנקלויף איך אויך קיין רומעניע אויב איך קען אנקלויף איך אויך קיין רומעניע האט ער געזאגט אזוי וואס איז געווען די חכמה פון סאטמאר רב ס'איז געווען ת"ש דעמאלטס יא תש"ד האט מען שוין נישט געקענט אנקלויפן ווען די מאמע איז געקומען האט ער אים געזאגט פארן בחור יא אבער דו פאר אהיים ווייל תש"ד האט מען שוין נישט געקענט אנקלויפן דערפאר האט ער אים געזאגט אנקלויף בעוד מועד און ער האט געזאגט אז דאס איז חודש אלול. דער רבונו של עולם איז מודיע אז זאלסטו וויסן עס גייט קומען יום הדין. אנא! ברח לך מגבולו של השונא. גיב א קלויף פון די גבולות פונעם שונא היצר הרע. נאר לך לך מבעוד מועד אל מקום מבטחים. דערפאר שטייט די באקאנטע ראשי תיבות והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אנה לידו ושמתי לך איז ראשי תיבות אלול, מ'האט דיר געגעבן חודש אלול, בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, פאר ווען ס'קומט א זמן פון מלחמה, איז אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, אז וואס? אנה לידו ושמתי לך, מ'אנטלויפט, ווי אנטלויפט מען? אנטלויפט פון אונגארן, פון אויסהונגערן די נשמה, און לויף אריין קיין רומעניע, זיי מרומם זיין די נשמה, אנטלויפט פון אונגארן אויסהונגערן די נשמה זיי מרומם די נשמה, אין אזא עת רצון וואס אונז געפינען מיר זיך יעצט, וואס יעצט קויפט מען איין אויף א גאנץ יאהר, אוי ווי מען קויפט היינט איין אויף א גאנץ יאהר, ווי האט ער געזאגט ס'איז דא אויפן פליגער איז דא פירסט קלאס, פירסט קלאס, ס'איז זייער געשמאק דארטן יא, אין פירסט קלאס, מען זיצט מער באקוועם יא, ס'איז אלץ מער באקוועם, אבער דארטן זיצן נאר די בעסערע מענטשן זיצן דארטן, דארט איז געווען איינער א איד א קבצן אבער ער האט געזעהן ס'איז אזא פיינע פלאץ, איך ווייס א קבצן אבער ער האט געזען ס'איז אזוי געשמאק איז ער אריינגעגאנגען האט זיך אוועקגעזעצט ווי זיי קומען זיי אריין קומען דארט מיט אים זאגט רבי איד הייב זיך אויף פון דא גיי אראפ אונטן ס'איז נישט דיין פלאץ דא גיי האט ער געזאגט זאגט ער דא קאסט נאך פינף טויזנט דאלער האט ער געזאגט אקעי איך וועל דיר באצאלן פינף טויזנט ער נעמט ארויס א טשעק ער וויל געבן פינף טויזנט דאלער ער זאגט ניין ניין ניין די פינף טויזנט דאלער דארף מען צאלן אין עירפארט דאס איז נישט דא איז נישט דא, דארף מען צאלן דארט אין לוד, דארף מען עס טון. אזוי א מענטש אויב וויל ער פירסט קלאס, זאל וויסן, אלול, חודש אלול, ווילסט א זיס יאר, שנה טובה ומתוקה, אויף דעם האט מען געגעבן, די די טעג איז פלאס זיך נישט שמייס. יעצט איז די צייט, טייטשט דער בני יששכר טייטשט אזוי. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אזוי שטייט ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור.

ואתחנן אל השם בעת ההיא, וואס טייטש בעת ההיא זאגט די בני יששכר, ס'איז ידוע אז תמוז אב ווערן אנגערופן דל רש, נעבעך די חדשים וואס מ'דארף רחמים, תמוז אב איז דאך חדשים וואס באלאנגט צום, און ממילא דאס הייסט דל רש, עס באלאנגט צום לינקן, און דל רש, זאגט ער ווען ס'קומט חודש אלול לייגט אריין די אייבישטער א"ת אין דל רש, ווי? אין די דל לייגט אריין די ת'. פון פון עת ווערט דאס דלת, די עין לייגט אריין אין רש ווערט דאס שער, ס'מאכט זיך אויף אלע שערים און אלע דלתות, ואתחנן לה' בעת ההיא, די עת די עין גייט אריין אין רש ווערט שער, די ת' גייט אריין אין דל ווערט דלת, ווייל ס'מאכט זיך אויף אלע טויערן אלע טירן, און וואס טייטש לאמר? ואתחנן לה' בעת ההיא, לאמר זאגט די בני יששכר, לאמר לדורות! און דאס איבערצוזאגן פאר אלע דורות שבעת ההיא פתוחים שערי שמים לקבל תפילות ישראל ברחמים אז אין די צייטן איז פתוחים שערי שמים מקבל זיין אלע אידישע תפילות ברחמים אונז האמער די צייט, אונז האמער די גרויסער עת רצון, נו לאמער זיך געבן א שאקל, לאמער אריינכאפן אין אזעלכע גרויסע זמנים, לאמער דאס אריינכאפן. לאמיר דאס אריינכאפן. אין אזעלכע זמנים וואס דער רבונו של עולם קומט אראפ מיט די גרעסטע רחמים. דעם דערציילט עפעס אזוי, ס'האט דערציילט א איד האט געהייסן רב שייע קורנבליט. רב שייע קורנבליט. מ'האט דאך פריער געשמועסט פון סאטמאר רב ווען ער געווען אין סאטמאר, האט ער געזאגט ער האט געוואוינט אין סאטמאר ווען ער געווען א קינד. און דארט זענען געווען מחללי שבתות, זיי האבן געהאלטן דעם געשעפט אפן. אין שבת. דער אייבישטער זאל אפהיטן, מחללי שבתות. איינער איז געווען דארט און האט געהייסן, זאגט ער, הער שווארץ, הער שווארץ, ער האט געהאלטן א געשעפט פון שיך אפן אין שבת. און וויפיל מ'האט גערעדט צו אים, ס'האט גארנישט געהאלפן. סאטמאר רב האט געהאט אמאל א קידוש, זאגט ער, אין אין שטאט נאכן דאווענען געגאנגען צום קידוש איז ער אריבער געגאנגען די גאס אויפן וועג זאגט אים די גבאי האט געהייסן רב פייוויש אשכנזי דארט אין סאטמאר שטאט האט אים רב פייוויש געזאגט אז מען גייט דא יעצט אריבער באלד דעם דעם שיך געשעפט איז אפן שבת קען זיין ס'געקומען די צייט טאקע יעצט מאכן סדר מיט אים שוין דער רבי האט געשוויגן סאטמאר רב האט געשוויגן ער איז אריבער געגאנגען לעבן דעם געשעפט מיט אלע מלווים א דרייסיג מלווים געווען

אבער אזוי האבן אלע, אבער איך בין ארויס דער לעצטער פון דארטן און איך האב געזען וואס איז געווען. אז ער האט גלייך פארמאכט דעם געשעפט, און מער האט ער נישט געעפנט די געשעפט צו שבת בכלל. בכלל נישט געעפנט אויף שבת. וואס איז געווען דא? איז דער רב שייע דעם אזען, וואס איז דא געווען? זאגט ער, דער שווארץ האט געוואוסט ווער איז סאטמאר רב. ער האט געוואוסט אז סאטמאר רב קומט יעצט אריין, ס'גייען דא יעצט קולות און נזיפות, מיט צעקות. ס'גייט די. און פלוצלינג זעהט ער א אנדערע בילד, ער לאזט אים אראפ די שבת, דעם שטריימל, א גוט שבת הער שווארץ! א גוט שבת, און נישט ער אליין, נאר דרייסיג מענטשן נאך אים, א גוט שבת הער שווארץ! ס'האט אים אזוי צוגאנגען די הארץ, ס'האט אים צונומען די הארץ, ווי חזל זאגן, אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ, ווען יצא לך וואס צו. ווי זאגט ער די זעלבע זאך לדידן. יעדער איינער האט זיך זיינע געשעפטלעך וואס ער האלט אפן א גאנץ יאר, נישט נאר שבת נאר אינמיטן די וואך אויכעט. יעדער איינער האט זיך זיינע געשעפטלעך וואס דער רבונו של עולם שיקט אים כסדר הודעות אינמיטן יאר פארמאכט די געשעפט דארטן. דער עולם פארשטייט וואס מען רעדט, יא? חלילה קיינער נישט מחלל שבת, מען רעדט דאך יעדער איינער מיט זיינע געשעפטלעך וואס ער דארף תשובה טון במשך'ן יאר. דער שיקט אבער שוין אזוי הודעות, מ'מאכט דעם געשעפטל, וואס קומט חודש אלול קומט דער אייבערשטער אראפ מיט שלש עשרה מידות של רחמים, מיט שלש עשרה מידות של רחמים, מיט א מאור פנים, זאגט ער א גוט שבת הרב בידערמאן, א גוט שבת, זאגט ער ר' איד, גיבט זיך אראפ מיט די גרעסטע רחמים, און נישט איינמאל, נאר דרייסיג טעג, דרייסיג טעג. דרײַסיק טעג וואס א גאנצע צייט בלויז רחמים בלויז רחמים, און דארף מען נאר איין זאך, דארטן הער שווארץ האט געזען דעם סאטמאר רב האט געזען זיין גוט מאור פנים, אונז דארף מען דאס אריינלייגן אין קאפ יעצט גוט דעם מאור פנים, דעם קירבה ידידות, און אויסנוצן די צייט אזוי, אויסנוצן די צייט, אדער אויסנוצן די צייט. אויסנוצן די צייט לתשובה ותפילה וצדקה. ווי דער בית ישראל האט געזאגט, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר, וואס זאגן חזל לא דברה תורה, אלא כנגד די יצר הרע. דער בית ישראל האט געפלעגט זאגן לא דברה תורה, די גאנצע תורה פון א' ביז ת', פון בראשית ביז לעיני כל ישראל מיינט נאר כנגד די יצר הרע, זיין אן עקשן מיטן יצר, דאס מיינט די גאנצע תורה. כנגד די יצר הרע, יראת שמים, שמירת עיניים, ס'איז געווען יעצט לעצטנס, איז אוועק לעצטנס א איד אין ניו יארק האט געהייסן ר' שמואל כץ געהערט א מורא'דיגע מעשה וואס די משפחה דערציילט דער ר' שמואל כץ אלע ווייסן דאך וואס איז געווען פאר פאר איין און צוואנציג יאר צוריק טאקע אין חודש אלול דארטן אין די בנייני התאומים אין די בנייני התאומים דארטן נעבעך טויזנטע נפשות נעבעך געגאנגען טויזנטע נפשות נעבעך נעבעך אוועק וואס א פליגער אמעריקאנער די מחבלים האבן דאך אריין געשאסן דארט מיט א פליגער דער רב שמואל כץ האט געארבעט דארטן אין בנין אין תאומים האט געארבעט אין האט געארבעט פון אינדערפרי פון אינדערפרי אבער ער זאגט ס'איז געווען א שווערע פראבלעם מיטן באן אנקומען צום פלאץ צו תאומים געווען געפערליך אין די שעות הבוקר אין שמירת עיניים ווייל די באן איז געווען געשטאפט און ער זאגט ס'איז געווען געפערליכע שמירת עיניים, האט ער אויסגעפוילט ביי זיין מנהל אז ער קומט צוויי שעה שפעטער, און ער וועט עס משלים זיין שפעטער, ער יעדן טאג האט ער געארבעט נאך צוויי שעה, נאך צוויי שעה שפעטער, ווייל ער קען נישט קומען מיט דעם באן, אין שמירת עיניים, און אזוי איז געווען, ווייל נאך צוויי שעה איז די באן געווען רואיגער, ס'איז געווען ליידיגער. אלע ווייסן וואס איז געשען ווען וויפיל אזייגער האט האט אריין געשאסן דארטן ווען איז דאס געווען נײַן אזייגער אין דער פרי נײַן אזייגער אין דער פרי אויפן אמעריקאנער אזייגער אין דאס האט אריין געש דער דער רב שמיל קאץ ער האט געארבעט דארטן אין פינף און אכציגסטע שטאק און דער עולם ווייסט אז ווי דער עראפלאן האט אריין געשאסן אין די שטאקן וואו ס'האט אריינגעשאסן דארטן זענען אלע אוועק במיתה משונה, אין די אנדערע שטאקן איז געווען און געווען נעבעך דער אייבערשטער זאל אפהיטן, אבער אין די שטאקן וואו ס'האט אריינגעשאסן זענען אלע אוועק במיתה משונה קיינער נישט געבליבן, דארטן אין שטאק פֿינף און אַכציק איז קיינער נישט געבליבן, האבן די משפחה, ער איז יעצט אוועק ר' שמואל כץ, געזאגט ער האט געלעבט איין און צוואַנציק יאר בזכות שמירת עיניים, האט חתונה געמאכט אלע קינדער, אלעס געמאכט, געלעבט איין און צוואַנציק יאר בזכות שמירת עיניים, ווייל נארמאל וואלט ער געווען דארטן, די ארבעט איז געווען פון נײַן אזייגער. נאר ער האט געפועלט ביי די מנהל מיט תחנונים האט ער געפועלט אז ער קען נישט שמירת עיניים לא דיברה תורה אלא כנגד די יצר הרע ער קען נישט אונז ווייסט מען דאס איז די שומר עם ישראל דאס איז די שמירה ווי האט ער דערציילט רבי אברהם קאלמאנאוויטש געווען א תלמיד פון חפץ חיים האט ער דערציילט ס'איז געווען ווי דא איז געווען א גרויסע אסיפה וואס איז געווען דארטן די חפץ חיים מיט אלע רעבעס זענען געווען דארטן און די חפץ חיים איז געקומען דארטן צו די אסיפה פאר פאר די רעבעס די חפץ חיים איז געווען אין צימער אין צימער ס'איז געווען א ריזיגע זאל חפץ חיים געזעצן אין צימער ביז די רעבעס קומען האבן זיי אלע געדארפט אריינגיין און איידער די רעבעס זענען אנגעקומען, האט דערציילט דער רבי אברהם קאלמאנאוויטש איז געווען א תלמיד פון חפץ חיים, איז געווען דארטן א שווערע געראטשקע אין זאל, וואס איז געווען? מען האט דארטן צוגעגרייט אין זאל, אונטן זענען געזעצן די מענער, אויבן געווען א הויכע גאלעריע וואס דארטן איז געדארפט זיין די נשים, ס'איז געווען הויעך, די גאלעריע איז געווען הויעך, קיין פארהאנג האט מען נישט געלייגט, און וואס איז געווען? די גבאים פון די רעבעס זענען אריינגעקומען פריערט, און זיי האבן געזאגט כל זמן דא איז נישטא קיין פארהאנג אויבן, קומען די רעבעס נישט אריין, בשום פנים ואופן, נישטא וואס צו רעדן. און די אנדערע האבן געשטאנען, וואס ווילסטו, ס'איז א הויכע גאלעריע, איז הייב נישט אויף די אויגן און פארטיג, ס'איז גאר הויך געווען די גאלעריע. ס'איז געווארן א שווערע רייבעריי, א וויכוח, מ'איז זיך מחליט געווען צווישן זיך, זיצט דאך דא דער זקן שבכהונה, דער חפץ חיים זיצט דא אין צימער, לאמיר אים אריינגיין פרעגן. מ'איז אריינגעגאנגען צום חפץ חיים, האט דער חפץ חיים געזאגט ער מוז עס זען, ער מוז עס זען. ער איז אריינגעגאנגען אין זאל, האט איבערגעקוקט אלע זייטן און האט זיי געזאגט אזוי, רבותי, להלכה דארף מען נישט קיין פארהאנג דא. פארוואס? ווייל ס'איז טאקע געווען גאר הויעך. אבער, טאמער איינער בעט א פארהאנג מוז מען אים געבן. פארוואס מוז מען אים געבן? האט ער געזאגט אזוי, דוד המלך זאגט אין תהילים, גם כי אלך בגיא צלמות, אין די ערגסטע מצב לא אירא רע, כ'האב נישט מורא פון קיין שלעכטס, כ'האב נישט מורא פון גארנישט. פארוואס? כי אתה עמדי, ווייל דער אייבערשטער איז מיט מיר. דער אייבערשטער איז מיט מיר, האסט נישט וואס מורא צו האבן פון גארנישט. דא איינמאל וואס דוד המלך האט געשריגן אין תהילים אז איך האב יא מורא. ווען? הסתרת פניך הייתי נבהל. אוי, דער אייבערשטער זאל אפהיטן. אז ס'ווערט א הסתר פנים זאל דער אייבערשטער אפהיטן. ער האט נישט מורא געהאט פון גארנישט, פון א לייב האט ער אויך נישט מורא געהאט. כי אתה עמדי, גם את הארי גם הדוב הכה עבדך. אבער ווייל כי אתה עמדי, דער אייבערשטער איז מיט מיר. אבער הסתרת פניך הייתי נבהל. זאגט ער פון וואס געשעהט הסתרת פניך? שטייט די וואכעדיגע סדרה, וואס שטייט די וואך? ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, ושב מאחריך, ממילא האט ער געזאגט, להלכה דארף מען דא נישט קיין פארהאנג, אבער איינער וואס בעט א פארהאנג ער וויל א הידור אין דעם, ס'טייטש ער וויל א שמירה, ווייל די געדאנק איז אז וואס מער ס'איז דא. א גדר אין יראת שמים איז דא מער השראת השכינה וואס דאס ברענגט די שמירה מיט זיך אזוי זאגט דער חפץ חיים, ווייניגער א גדר איז ווייניגער השראת השכינה איז ווייניגער שמירה, זאגט ער אז א מענטש בעט דאס מוז מען גיבן, דער חפץ חיים ר' אברהם קאלמאנאוויטש געזאגט אז דער חפץ חיים האט דעמאלטס געשריגן דעם לשון. ווי אזוי פלאצט נישט א אידישע הארץ פון די גרויסע מורא פון ושב מאחריך? כאילו פון ושב מאחריך האב מורא אויף דיין לעבן אויפן געזונט אויף דעם האב מורא ווי אזוי פלאצט נישט א אידיש הארץ פון די גרויסע מורא פון ושב מאחריך? אינטערעסאנטע זאך דעמאלטס איז דער אמרי אמת אריינגעקומען

וואס איז געווען מיט דעם רב שמואל כץ? וואס איז געווען מיט דעם רב שמואל כץ? גארנישט, ער איז געווען מחי', פרנסה, פרנסה, ער האט געהאט א היתר צו פארן מיט די באן, ס'איז דאך פרנסה, אבער ער זאגט איך זוך נישט קיין היתרים, ס'איז יראת שמים, ער איז געווען א שמירה. יא. ער זאגט ר' אלחנן וואסערמאן דאך אויך געווען א תלמיד פון חפץ חיים, זאגט דער חפץ חיים האט געזאגט אמאל אז מען רופט דעם אייבערשטן ביי מעריב זאגט מען ברוך אתה ה' שומר עמו ישראל, האט ער געפרעגט וואס איז ער וואס איז א שומר און די אייבערשטער א שומר חינם צו א שומר שכר? אוודאי א שומר חינם ווער צאלט אים? ווער צאלט אים? די הלכה אין שלחן ערוך אז א שומר חינם ווען ער וויל קען ער זאגן דאס איז דאס, א שומר שכר טאר נישט, א שומר שכר קען נישט זאגן אינמיטן איך וויל שוין נישט א שומר שכר ווי דו האסט אפגערעדט האסטו אפגערעדט אבער א שומר חינם דו צאלסט מיר נישט ווען איך וויל קען ער זאגן דאס איז דאס ביז דא זאגט ער כביכול שומר עמו ישראל לעד האט דער חפץ חיים געשריגן דאך א שומר חינם קען ער זאגן דאס איז דאס איך וויל נישט מער חלילה און האט דער חפץ חיים געשריגן דעם עולם אז דער אייבערשטער זאגט די וואכעדיגע סדרה ערות דבר ושב מאחריך און אייבערשטער ווען ס'איז פרצות אין יראת שמים נו עס פארשטייט זיך אין די טעג ווען יעדער איינער איז דאך מוסיף גדרים מוסיף גדרים אין יראת שמים וואס הייסט דאס מוסיף גדרים? אינטערעסאנטע ספורנו דא די וואכעדיגע סדרה. א ספורנו. דא שטייט די וואך בסוף פרשה וועגן די משקלות. וועגן נישט נישט בלאפן מיט משקלות. שטייט אין פסוק אין הייליגע תורה לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. וואס טייטש? אז זאלסט נישט האבן קיין צוויי משקלות, נישט נארן די לקוחות, נישט באם, וואס הייסט לא יהיה לך בביתך, זאגט דער ספורנו די תורה זאגט, נישט נאר טארסט נישט ניצן די משקלות, נאר טארסט אויך נישט ס'איז א איסור דאורייתא, טארסט נישט האלטן אין שטוב אזעלכע משקלות, טארסט נישט האלטן אין שטוב, איך וויל פארליינען דעם לשון פון ספורנו. ווייל ס'זעט אויס אז א נבואה שהוצרכה לדורות. זאגט ער אזוי, די ספורנו, די תורה זאגט דאך דו טארסט נישט האלטן אין שטוב די כלים. מיט א אחר שהזכיר זאגט די ספורנו אחר שהזכיר דרכי השראת השכינה בישראל. אה, ווי אזוי ס'דא השראת השכינה ביי אידישע קינדער. הזהיר שלא בלבד שונא הקל את עיוות הדין, נישט נאר די אייבערשטער האט פיינט עיוות הדין, נאר וואס נאך אבל ישנא גם כן, ער האט פיינט המחזיק בכלים מוכנים לעשות עוול, דער וואס האלט די כלים וואס איז מוכנים לעשות עוול אויפן האלטן די כלים אין שטוב אריין, לא יהיה לך בביתך, ושצריך זאגט די ספורנו ושצריך להרחיק אותם הכלים פן תגעל נפשו אותנו, די אייבערשטער זאל אפהיטן, כאמרו כי תועבת ה' אלוקיך כל עושה אלה, מ'דארף נישט האבן קיין הסברים. יא. דער מענטש ווארט אויף יעדן איינעם. יעדער איינער מוז זיך געבן א כאפט, א כאפ. יוד אלף אלול, לאמיר אנהייבן פון יעצט א פעסטע אלול. הא? מיט א שמחה, נאר מיט א שמחה. און זאגט די גמרא, זאגט אין סנהדרין עיין א', זאגט די גמרא אמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי זאגט א אינטערעסאנטע זאך, די וואך שטייט וכי יהיה לאיש בן סורר ומורה. ווי זאגט רב שמעון בר יוחאי אמר רב שמעון בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה לא היה ולא יהיה ולמה נכתב פארוואס שטייט עס אין תורה דרוש וקבל שכר דרוש דא איז א אלטע ווארט א מורא'דיגע חיזוק ווארט אבער וואס טייטש לא היה ולא יהיה רב שמעון זאגט אזוי א בן סורר ומורה למעשה האט ער נישט געמאכט קיין שום עבירה וואס ער איז חייב מיתה וואס האט ער געמאכט? ער האט געגעסן תרטימר בשר און ער האט געגנבעט פון טאטע מאמע. די אלע עבירות איז מען נישט חייב מיתה, פארוואס איז מען אים מחייב סקילה? נאר וואס זאגט די גמרא? ירדה תורה לסוף דעתו, זאגט דער הייליגער רש"י, יעצט גנב'עט ער פון טאטע מאמע, סוף איז שוין מגמר נכסי אביו, ער ענדיגט טאטע מאמע'ס פארמעגן, וואס וועט ער טון שפעטער? עומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, ער הרג'עט מענטשן, וועט ער דאך שוין שפעטער דארפן שטארבן,

גייט זיך יעצט נעמען. ווייל די סוף פרשה עמלק האט געזאגט פארקערט, וואס איז געווען ויזנב בך וואס זאגט רשי? וועמען ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וואס זאגט רשי? אותן שהענן פולטן, ווער איז געווען ענן פולטן? די טמאים, די ענן איז זיי פולט, מיט זיי האט ער זיך אנגעהויבן, אה, די ענן איז שוין פולט געווען, גיי, גיי, די, און אויף זיי האט ער געמאכט א סתימת הגולל דער עמלק. ווען א איד שרייט ניין, איך האב האפענונג, ווי דער הייליגער בעלזער רב זכותו יגן עלינו האט געזאגט, כי תצא למלחמה על אויביך, ושבית שביו, וואס טייטש שביו? וועסט אוועקנעמען פון אים די הרגשה אז דו ביסט שבוי ביי אים, ביסט געפאנגען ביי אים. דער בחור דרייט זיך אום מיט די הרגשה שוין, איך בין געפאנגען ביי אים. ניין, הייב אן אביסל מלחמה, הייב אן אביסעלע. וועסט אוועקנעמען, הייב אן אביסעלע. וועסט עס אוועקנעמען, ושבית שביו. ס'איז באלד צו דאך זמנים פון מלחמה. ווי זאגט דער בעלזער רב זכרונו לברכה, איז געווען אמאל אין א שטאט, מען האט אים מזכיר געווען אז ס'גיסט, ס'איז געווען זומער, א שטעטל אין רוסלאנד, ס'גיסט און ס'הארגעט אוועק די פירות. דער בעלזער רב האט נישט געענטפערט. און געגאנגען שפעטער האט ער געפרעגט א אינגל, וואס לערנסטו היינט? זאגט פרשת ויצא. בעלזער רב געזאגט אז מען ליינט ויצא גיסט, מ'וועט ליינען כי תצא וועט אויפהערן צו גיסן. האט די בעלזער רב דעמאלטס געזאגט אז די קדמונים וואס האבן מסדר געווען די פרשיות האבן דאך עס מסדר געווען מיט אן ענין, דו זעסט אז מען האט מסדר געווען כי תצא למלחמה חודש אלול וואס איז זמן מלחמה, מלחמת היצר, מלחמת היצר, זמן וואס יעדער איינער החלש יאמר גבור אני, מ'האלט דאך דא פאר ראש השנה יעדער איינער אזוי טייטש דער אור החיים הקדוש די וואך, כי תצא למלחמה, ביי דעם ערשטן פסוק דארטן איז בדרך רמז כדי דער עולם זאל עס לערנען טיף אינעווענדיג, און אבער איך וועל נאר פארליינען דער אנהייב ווי ער הייבט אן כי תצא למלחמה, ער זאגט ווען א נשמה קומט ארויס אויף די וועלט קומט זי אראפ אויף איין זאך למלחמה, אויף א מלחמה. איך מיין נישט ס'איז סתם צו למלחמה, ס'איז א מלחמה און אויף דעם ביסטו דא, אויף דעם ביסטו דא. איז ער הייבט אן דעם שטיקל דעם לשון אזוי, הנה כל בנין העולם וקיומו,

עקשן מיט מלחמה. און זאגט דערנאך דער אור החיים הקדוש דעם לשון בא הכתוב להעיר לאדם וואס הייסט עס כי תצא למלחמה? זאגט ער כי תצא מיינט ווען גייסט ארויס פון עולם העליון כי ביציאתו מעולם העליון לבא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה. וויל ער זאגן א מלחמה פחד תחת הסלאם. כדי די עולם זאל עס לערנען אינעווענדיג די מערכת. אבער אונז זעמיר דא מ'דארף פארליינען וואס די מלבים זאגט די וואך א אינטערסאנטע ווארט איי וואס הייסט דאס א איד יעדער איד עקשן מיט מלחמה זאגט די וואך שטייט אין סוף פרשה ונגשה יבמתו אליו ווען די יבם וויל נישט חול וויל נישט מייבם זיין וואס טוט די יבמה ונגשה יבמתו אליו ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו ואמרה ככה יעשה לאיש זאגט דעם מלבים וואס איז דאס חליצה פארוואס פארוואס טוסטו אויס די שיך וואס איז דאס זאגט ער א אינטערעסאנטע ווארט רבותי די גמרא זאגט אין שבת קנ"ב די גמרא זאגט דארט סימנים פארשידענע סימנים דעל סוס מלך, איינער וואס רייט אויף א סוס איז א מלך, דעל חמור איז בן חורין. ודמנעלי ברגלוהי, זאגט די גמרא, איינער וואס האט שיך אין די פיס, בר איניש, דאס איז א סימן ער איז א מענטש. דו הערסט וואס א סימן די גמרא, די גמרא האט געטראפן אויף א מענטש, ער גייט שיך אויף די פיס, א בהמה גייט נישט קיין שיך, און דער מענטש גייט שיך. וואס איז דאס די סימן דא? וואס איז דאס די סימן? זאגט די מלבים א מורא'דיגע ווארט. א מענטש רעדט זיך איין, אפשר די חילוק פון א מענטש מיט א בהמה, אפשר אז די בהמה קען נישט רעדן און די מענטש רעדט, די מלבים ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ס'איז דא, ס'איז דא עופות וואס זיי קענען רעדן, וואס האבן א מבטא, ס'איז דא עופות וואס האבן א מבטא, און דו זעסט אז זיי הייסן נישט, און זענען נישט קיין מענטש. זעסט ער נישט דאס איז די נפקא מינה אז ער קען רעדן און די בהמות קענען נישט רעדן ס'איז דא עופות וואס האבן יא מבטא און ער איז א עוף וועסטו זאגן אפשר אז די נפקא מינה פון א בהמה מיט א מענטש א מענטש האט שכל און א בהמה נישט זאגט ער ס'איז דא א פסוק אין איוב ל"ה איוב פסוק י"א איוב פרק ל"ה פסוק י"א וועסטו זען דארטן אז ס'איז דא בעלי חיים וואס האבן יא דעת איז וואס איז יא די נפקא מינה פון א מענטש מיט א בהמה רעדן נישט דעת אויך נישט ווייל ס'איז דא בהמות וואס האבן דעת איז וואס איז יא די נפקא מינה עס איז דא איין נפקא מינה, דו ווייסט די נפקא מינה איז? אז א מענטש איז א בעל בחירה ער קען גיין קעגן זיין רצון, איבערדרייען דעם טבע פונעם רצון, איבערדרייען דאס איז דער מענטש, א בעל חי קען דאס נישט, א בעל חי איז משועבד צו זיין רצון, וואס ער וויל דאס מוז ער טון, ער האט נישט דעם דאס, ער ברענגט א פסוק אין קהלת ג', איז דא א פסוק מי יודע רוח בני האדם העולה למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה מן הארץ. וואס איז די נפקא מינה פון א מענטשן מיט א בהמה איז אז א מענטש קען שולט זיין אויף זיין רצון, יעדע רצון, צו א רצון אויף עבירה, צו א רצון אויף פאטשקען די צייט, צו א רצון אויף עצבות, ער קען, ער קען, ער קען זיך באהערשן, א מענטש קען זיך באהערשן, א בהמה קען נישט. זאגט דער מלבים א זיס טייטש ווארט, ער זאגט א בהמה גייט אן קיין שיך ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז נישטא קיין שום דבר חוצץ צווישן אים מיט די אדמה, ער קען נישט, ער קען דאס נישט, א מענטש גייט א שיך צו באווייזן אז ס'איז דא א מבדיל צווישן אים און אדמה, ער קען זיך יא באהערשן העכער די ארציות, העכער די חומר, העכער די ארציות, דו קענסט זיך באהערשן, וועמען נעמט מען דעם שיך? זאגט דער נעל, די נעל פון וואס איז דאס עשוי פון וואס איז געמאכט פון א עור פון א בהמה פון א עור פון א בעל חי פארוואס למען דעת אז א מענטש איז העכער א בעל חי מיט וואס איז ער העכער א בעל חי ווייל איך בין נישט אין דער ערד איך קען יא שולט זיין אויף מיר לא עוד מען נעמט נאך וואס איז דער הפסק צווישן מיר מיט דער ערד דער עור פון בעל חי צווישן א צווישן א צו וויסן אז צווישן מיר מיט דער ערד איז דא א דרגת בעל חי ווייל איך קען שולט זיין אויפן רוץ דאס איז די טייטש ודמנעלו ברגלו בר אינש דער וואס האלט שיך אויף דער ערד אויף די פיס זאגט ער וואס איז די טייטש זאגט ער מי שאינו בעל רצון שאינו מתגבר על תאוותיו ער קען זיך נישט מתגבר זיין אויף זיינע תאוות ער נישט ער קען נישט יעדער איינער קען אבער דער וואס איז נישט א בעל רצון ער איז נישט מתגבר אויף די תאוות רצונותיו אזא איינער זאגט רבינו מלבים איז אינו אלא כשאר בעל חי שעושה רק כפי טבעו והולך על ארץ ער איז א בעל חי איז א בעל חי. ודמנעלו ברגלו, איינער וואס קען זיך באהערשן, העכער די טבע, העכער די ארציות, ער איז א מענטש. זאגט ער די יבמה גייט צו צום יבם און זאגט אים, די תורה האט געהייסן אז מיר זאלן מייבם זיין, פארוואס ביסטו נישט מייבם? אה, דו ווילסט נישט, לא אבה יבמי, דו ווילסט נישט, און טו אויס די שיך, ביסטו פונקט ווי א בהמה. ווי וואס ווי וואס, טו אויס ווי בכל דבר וחלצה נעלו מעל רגלו. איז חודש אלול, די זמן פון א שליט אויף זיך, יעדער איינער כי תצא למלחמה, מען האט שוין געשמועסט אז מען בלאזט שופר אין די טעג, שופר, שטייט דאך אין חזל מורא'דיגע זאכן, מען נעמט דעם שופר אין די הענט, שטייט מלך עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים, צדיקים פלעגן טייכן טרערן, מען האט זיך צוגעגרייט בקדושה ובסילודין פאר די תקיעות, פרעגט ער ווי איז ער די שופר? פאר די שופר מ'האט זיך געגרייט, ווי איז ער געווען דער שופר נעכטן, ווייסט ווי איז ער געווען? אויף א בהמה איז ער געווען, בטיט ברפש, וואס איז יעצט אלע גרייטן זיך צו לפני ולפנים מ'בלאזט, ווי א כהן גדול לפני ולפנים שטייט, וואסי? דו ווייסט פארוואס? ווייסט פארוואס? ער איז דאך נעכטן געווען מחובר צו א בהמה, וואס איז היינט געשען? דו ווייסט וואס איז געשען? ער האט זיך אפגעריסן פון די בהמה. דערפאר איז ער מזעזע דעם כסא הכבוד, מלך עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים. ווען ער נעמט די שופר אין די הענט, דעמאלטס מלך עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים. ממילא גייט אריין כי תצא למלחמה, מ'לאזט זיך נישט. מ'לאזט זיך נישט. נאר מ'דארף וויסן אביסעלע להלכה ולמעשה אין די טעג. אזא מעשה וואס ר' שמואל כץ יא, ס'דאך א אינטערעסאנטע מעשה א מענטש האט זיך אזוי געראטעוועט דאס לעבן הא? ס'האט א פשוטע פשט, זיי זאגן עס, זיי זאגן עס נאך פונעם אלטן פון קעלעם, מען זאגט עס נאך א זאך, אז די וואך שטייט דער בן סורר ומורה, איך האב שוין פריער דערמאנט, אז וואס איז געווען, ער האט גע'גנב'ט פון טאטע מאמע, אוכל תרטימר בשר, מיט שותה לוג יין,

אמרה תורה מוטב ימות זכאי זאגט ער טאטש אפילו מלאכי רחמים אויבן אין הימל בעטן בעסער שנעל ימות פארוואס ווייל יעצט איז ער זכאי באלד וועט ער זיין א חייב נו מיר שנעל אפילו מלאכי רחמים בעטן עס זאגט ער בן בנו של קל וחומר מידה טובה מרובה ווען א מענטש שטייט חודש אלול און ער זאגט דעם אייבערשטן צו אייבערשטער איך גיי נעמען היי יאר עפעס אויף מיר איז אוודאי מען זעט דעם סוף למשל אז א מענטש איז מקבל אויף זיך א בלאט גמרא איז זעט מען שוין דעם סוף אז ער וועט ענדיגן שס איז דעמאלטס אלע מלאכים שרייען אז ער מוז האבן א כתיבה וחתימה טובה ווייל ער האט דאך מקבל אויב ביי מיר ביי עונש זאגסטו ירדה תורה לסוף דעתו ווייל אפילו יעצט איז ער נישט חייב מיתה נאר פארוואס איז מען מחייב פארוואס ווייל ירדה תורה לסוף דעתו ווייל איך זעה דאך דעם סוף איך זעה דאך ווי ער גליטשט איז א מענטש איז מקבל אויף זיך וואס זאגט א בלאט א מענטש איז מקבל אויף זיך אפילו א קבלה פון צען מינוט יעדן טאג אין הימל זעט מען שוין גאנץ תשפג וואס ער האט געמאכט די צען מינוט איז יעצט שוין גלייך א כתיבה וחתימה טובה אויפן חשבון ווייל ס'איז מידה טובה מרובה יעדע קליינע קבלה וואס דער מענטש איז מקבל, יעדע עפעס. רבותי, דאס איז וואס אונז דארף מען דא יעצט טון צו דער זאך, אוי דאס דאס עפעס עפעס נעמען אויף זיך, עפעס, זאגט נאך אז עס איז געווען עפעס א מלך וואס ער פלעגט, ער פלעגט באזוכן א מדינה, א מלך פלעגט באזוכן, איינמאל א יאר האט ער גענומען צען טעג וואס ער האט באזוכט די פשוטע עם, א וויזיט פונעם מלך, א וויזשיט פון דעם מלך, צען טעג א וויזשיט איז, פשוטע עם, די אלע פשוטע עם די וואס האבן געקריגן א וויזשיט, האבן געקריגן א בריוו דרייסיג טעג פריערט אז זיי גייען קריגן א וויזשיט פון מלך, זאלן וויסן זיך צוריכטן, זיך צוגרייטן, אלע האבן געקריגן בריוועלעך, צווישן די חברה וואס האבן געקריגן בריוועלעך איז געווען אמאל עפעס א אלטע א זוג זקנים, אַלטיטשקעס, אָן קײן קינדער, זײ האָבן געװאױנט אין עק שטאָט, אין אַ בונקער דאָרטן, שװאַרצע װענט, זײ האָבן זיבעציק יאָר נאָך נישט געזען קײן װײַסע פֿאַרב, די װענט, בענקלעך, װאָס אײנער װאָס האָט נישט געװוּסט װי אַזױ צו זיצן אױף דעם, איז ער גלײַך אַראָפּגעפֿאַלן, ס'איז געװען גאָר אַן עק, עק שטאָט דאָרטן, ער װעט קריגן אַ װיזשיט פֿונעם מלך. אזעלכע שווארצע ווענט, בענקלעך, מען קען נישט זיצן אויף דעם נארמאל, און א טיש איז אשר לו ארבע רגליים וואס איינס פאסט נישט מיטן צווייטן, גלעזער פענסטערס איז דארטן געווען, צובראכן, צעשאסן אלע פענסטער, צוגעקלעבט מיט פאפיר און מיט קלעצלעך, און זיי האבן געקריגן א בריוו אז דער מלך קומט צו גיין. איך גלייך אינדערפרי זאגט דער זקן פאר זיין רעבעצן, הער זיך איין מארגן דארף זיך נעמען שנעל צו די ארבעט די מלך גייט קומען נעמען א קאלעכער קאלעכן די ווענט און ווייטער נעמען א גלעזער מאכן דא נייע פענסטערס שפעטער גיי איך באשטעלן א סטאלער נייע טיש און בענקלעך פרעגט אים איך פארשטיי נישט איך שריי עס שוין דרײַסיק יאר זאגט אים זיין רעבעצן זאגסט עס איז נישטא קיין געלט פון וואנעט וועסטו האבן געלט איך גיי נעמען הלוואה די מלך קומט פארשטיי נישט וועגן א האלבע שעה וואס די מלך וועט קומען וועגן דעם גייסטו נעמען הלוואות וואס דו וועסט צאלן זיבעציק יאר יעצט וועגן א האלבע שעה מלך וועט קומען ער וועט זעהן וויאזוי אונז וואוינען מיר וואס איז געשעהן ער ווייסט ווי מען וואוינט וועט ער זעהן און דאס איז אלעס וואס האט ער איר געזאגט דו ביסט נישט גערעכט דו ווייסט ווען דו וואלסט געווען גערעכט ווען ער וואלט פלוצלינג געקלאפט דער מלך ער איז דא אבער ער האט געשיקט דרייסיג טעג פריער א בריוו איז טייטש אז מען דארף זיך צוגרייטן האט זי אים געזאגט נישט ריכטיג האט געזאגט זיך צוגרייטן אז מען דארף זיך צוגרייטן ווייל דער מלך וויל זעהן אין דעם מצב וויאזוי דו גרייטסט זיך צו אבער גיין זיך אנמאכן חובות אויף לאורך ימים ושנות חיים אויף דעם טאג אויף דעם האט ער געשיקט דעם בריוו, ער וויל זען וויאזוי דו קענסט זיך צוגרייטן אין דעם מצב. זענען זיי געזעצן צווישן זיך און זיי האבן טאקע מתייעץ געווען און זאגן טאקע אזוי. קיין הלוואות נעמט מען טאקע נישט, מען גייט נישט פארבן, מען גייט נישט קאלעכן, מען גייט לייגן די שווארצע ווענט, מען גייט לייגן ווייסע ליילעכער און ס'איז נישט קיין בזיון. די פענסטערס גייט מען קלעבן מיט ווייסע פאפיר מען זאל נישט זען די אלע שברי זכוכית דארט. די בענקלעך, ס'איז דאך בענקלעך וואס מען קען דארף דאך קענען זיצן אויף דעם, אנישט פאלט מען אראפ, איז דאך בענקלעך, ס'שאקלט זיך פון אלע זייטן, מיט די בענקלעך גייט מען אריינלייגן אין טיש, קיינער זאל עס נישט טשעפען, אויפן אויפן טיש גייט מען לייגן א ווייסע פאפיר, אָבער, האָבן זיי געשריגן, איין זאַך מוז מען צוגרייטן. וואָס מוז מען צוגרייטן? איין זאַך מוז, אַ בענקל, ווייל דער מלך מוז זיך דאָך זעצן, אַנישט וועט ער דאָך אַנידערפֿאַלן. אַ בענקל מוזטו צוגרייטן, אַ בענקל! זאָגט ער, די זעלבע זאַך, דער רבונו-של-עולם האָט געזאָגט, צען טעג קומט ער אַראָפּ אַ וויזיט צו כּלל-ישׂראל, פֿון ראָש-השנה ביז יום-כּיפּור. ער זאגט דרייסיג טעג פריער האט ער געשיקט א בריוועלע ראש חודש אלול איך גיי אראפ קומען א איך גיי אראפ קומען א וויזשיט איך גיי אראפ קומען א וויזשיט איז מיינט דער געמיינדע וואס זאל איך יעצט טוהן אוי וואס זאל איך טוהן דארף איך זיבעט קיינער בעט דיר נישט טאנצען אין זיבעטן הימל מ'האט דיר נישט געבעטן פאסטן מ'האט דיר נישט געבעטן זיבעטן הימל אבער איין זאך א בענקל גרייט אים צו ער וויל דאך זיך זעצן אויף דיר עפעס א קבלה נעם אויף זיך עפעס עפעס! טראכט זיך איבער וואס דו קענסט יא, עפעס א בענקעלע, וואס איך קען כביכול וועט זיך דא געבן א זעץ אוועק, ער קומט דאך צו דיר, א קלייניקייט וואס דו קענסט יא, א קלייניקייט וואס דו קענסט יא, וואס מיט דעם, וואס מיט דעם בלייבט מען. די וועלט דערציילט אז ס'איז געווען אמאל צוויי מענטשן וואס האבן געמאכט א גרויסע טובה פאר'ן מלך, האט דער מלך געזאגט, די צוויי מענטשן, גרויסע טובה, א האלבע שעה קענען זיי אריינגיין צו די אוצרות כאפן וואס זיי ווילן, מיליארדן, די וועג אריינצוגיין דארטן, די רוחב, די ברייט פון די אריינגאנג צו דעם אוצר איז געווען זייער שמאל, זיי האבן גענומען, די אלע ביידע האבן גענומען גרויסע זעק און אנפילן מיליארדן, אבער די כניסה איז געווען זייער שמאל, מילא איז ביים אריינגאנג האט זיך צוריסן זייער זעק, עס האט זיך צוריסן זייער זעק, איז איינער האט זיך אוועק געזעצט צו נייען דעם זאק, נייען און נייען, כדי ער קען, און דער צווייטער האט אים געזאגט, שטיא, שוטה. נו, הער אויף צו, הער אויף צו נייען. הייב אן יעצט צו זאמלען אבנים טובות ומרגליות באלד וועסטו נישט קענען זאמלען. אבער דער ערשטער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, ער האט גענייט, גענייט, האט געענדיגט א פינעף מינוט פארן צייט, פינעף מינוט, אבער די פינעף מינוט האט ער אנגעפילט וויפיל ער האט געקענט, פינעף מינוט, געהאט נישט חתונה מאכן אייניקלעך, געהאט חתונה מאכן קינדער. דער צווייטער האט נאר געזאמלט, יא, נאר געזאמלט, און ער האט זיך אויפגעהויבן מיט די זעק. אלץ האט עס האט ארויסגערינען וואס איז דאך געווען צוריסן עס איז דאך געווען צוריסן אלץ ארויסגערינען ער איז ארויסגעגאנגען נעבעך מיט ליידיגע זעק דער דער וואס האט גענייט האט לכל הפחות מיט די ביסל איז ער ארויסגעגאנגען ס'איז די זעלבע זאך ס'קומט יעצט חודש אלול יעדער איינער האט התעוררות ער וויל איינעמען די וועלט הייב אן צו נייען טראכט זיך איבער א קבלה וואס דו קענסט גוט און דאס הייב אן צו קאכן דאס בלייב מיט דעם אויף גאנץ תשפ"ג דאס גרייטסטו צו די בענקל פארן מלך דאס וועט זיין די בענקל טראכט זיך איבער גיב א קוק וואס רב שמואל כץ האט געמאכט דאס איז א קבלה גיב א קוק וואסער זיסע יארן האט געמאכט פאר זיך מיט דעם. אזא שטייגער זעט מען אין די וואכעדיגע סדרה. ס'איז א זאך וואס מ'שטעלט זיך אויף דעם, וואס איז א אינטערעסאנטע זאך. די וואך מ'האט שוין פריער דערמאנט, כי תועבת ה' אלוקיך כל עושה אלה כל עושה עול. ווער ס'ווייסט חזל, אין חזל איז דא מורא'דיג געפערליך וואס מען האט מחמיר געווען אויף די משקלות, ווער ס'נארט אפ אין משקלות, עד כדי כך, איז דא אזא לשון אין ספרא, אין פרשת קדושים זאגט די ספרא, שאם שיקר במדה, ווער ס'זאגט ליגנט אין די מידה, ביי די משקלות, קרוי ווערט אנגערופן עול, שנוי, און משוקץ, חרם ותועבה, אזוי שטייט אין ספרא. ס'איז מורא'דיג די זעלבע זאך די גמרא אין בבא בתרא פ"ח ווייסן אלע די גמרא זאגט קשה עונשו של מידות פון די פאלשענע משקלות איז ערגער יותר מעונשו של עריות געפערליך נישט נאר דאס דער חינוך אין רנ"ח זאגט דער חינוך א דבר חידוש א גזל ווייסן אלע וויפיל איז דא גזל נאר ביי שוה פרוטה ביי משקלות איז אפילו פחות מפרוטה אפילו בכל שהוא א כל שהוא ביסטו א חמור געפערליך. וואס איז דא געשעהן? ערגער פון גזל? וואס איז דא געשעהן? וואס איז עס אזוי הארב? נאר די נאר די מעשה איז אזוי, ער האט גוט. זאגט ער, למעשה, וויאזוי וויאזוי ארבעט די משקולות? וואס הייסט ער נארט אפ אין משקולות? ער איז אריינגעגאנגען צו א חרש ברזל, און ער בעט אים מאך מיר א שטיין, וואס די שטיין וועגט נאר נײַן הונדערט נײַן, נײַן הונדערט פֿינף און נײַנציק גראם, יא, און ער שרייבט אויף אויף דעם קילאגראם, ער שרייבט א קילא, און למעשה איז דאס נײַן הונדערט פֿינף און נײַנציק, און ס'קאסט געלט אביסל די שטיינדל, יא? ער האט אפגענארט, יעצט ער גייט וועגן מיט דעם, גייט וועגן מיט דעם, וויפיל האט ער פארדינט דארטן? פינף גראם וויפיל האט ער פארדינט פינף פיאסטער, אויף דעם, איך פרעג דיר, אויף דעם האט ער אפגעקויפט אזא שטיינדל וואס קאסט אזויפיל געלט? וואס איז די תשובה? די תשובה איז פשוט, יעצט איז טאקע פינף פיאסטער, אבער באלד קומט נאך לקוחות און נאך לקוחות, ביז סוף יאר וועט ער מאכן הון תועפות וועט ער מאכן פון דעם. ס'איז דא אמאל איינער וואס איז נכשל געווארן מיט א עבירה, איינער האט גענומען א שטיינדל, ער האט זיך געמאכט דא א פלאן פון א עבירה, ס'איז א פלאן וואס ס'גייט לקיחה נאך לקיחה, דאס איז חרם משוקץ ומתועב. אפילו יעצט איז דאס יעצט נאר פינף גראם, יא, יעצט איז פינף גראם, יעצט איז עס פחות מפרוטה, זאגט דער חינוך ניין דא איז אפילו פחות מפרוטה איז א שקץ ותועבה, פארוואס? ווייל ס'איז געווארן דא א פלאן, ס'איז אינו דומה איינער וואס ווערט נכשל אמאל אין א עבירה, צו איינעם וואס האט געמאכט א פלאן, האט גענומען א שטיינדל, ווי אזוי צו בלאפן מענטשן, לא שיגיע כל יומא בעבירה, די חפץ חיים ברענגט א מדרש, אז דאס הייסט, אזוי ברענגט ער א מדרש, א מדרש אין תהילים, אז כל המחליט עצמו, כל המחליט עצמו לעבירה, אין לו מחילה עולמית. דאס הייסט א מחליט עצמו, וואס הייסט? ער האט גענומען א שטיינדל, ס'איז א פלאן, אפילו יעצט פינף פרוטה, דערפאר אפילו ביי פחות מפרוטה. איך האב דא געוואלט צוקומען צו מידה טובה מרובה. מידה טובה מרובה, א מענטש נעמט זיך א פלאן אפילו פאר א קלייניקייט, פינף גראם, גארנישט, אבער ער גייט זיך עפעס נעמען די פאר מינוט, איז אוודאי אז ער איז שוין, שוין, איז ער שוין אויפן גרעסטן, שוין א כתיבה וחתימה טובה. אויב א פלאן אויף א, אויף דעם, דאס איז די תורה אזוי מחמיר, א מענטש טראכט זיך איבער עפעס א זאך וואס ער קען יא, ני מיר רעדן נישט אנצינדן וואס דו קענסט יא, און ער מאכט זיך אויף דעם א פלאן, ער איז זיך מחליט עצמו למצוה, ער בויעט זיך עפעס א אבן טובה, א גוטע שטיין, וואס ער איז מקבל א קליינע קבלה, אבער א קבלה טובה, פרוטה לפרוטה מצטרפת, צום סוף איז דאס הון עצום. יא. לאָמיר נישט אָפּהאַלטן דעם עולם, רבותי, לאָמיר מסיים זײַן, נאָר מיט אײן זאַך נאָך, ס'שטייט די וואָך, כּי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכּל דבר רע. אין חזל ווערט, אין ספרי שטייט מכּל דבר רע מיינט מכּל דיבור רע. די צינגל, דאָס ווייסט מען, דאָס איז אויך חודש אלול, וואוי, די צינגעלע. אין ילקוט אין חזל שטייט אויף דעם א מורא'דיגע משל, הערט גוט, די חזל זאגן משל לעשיר דא, לעשיר שהיה לו אוהב אחד, א עשיר האט געהאט א גוטע פריינד, און דער גוטע פריינד איז געווען א בן כפר, א דארפס מענטש, דער ידיד איז אריינגעקומען באזוכן דעם גביר, און והיה שם דארטן איז געווען ביי דעם גביר א כלב שוטה הנושך וממית את הבריות א כלב שוטה וואס איז געווען מסוכן האט געביסן און געהארגעט מענטשן אמר זאגט דער מדרש אמר העשיר דער עשיר האט געזאגט פאר זיין חבר דער גוטע פריינד וואס איז געקומען באזוכן הער זיך איין יכול אני לפרוע לפרוע את כל חובותיך לאחרים איך קען דיינע אלע חובות דאגה נישט פון די בעלי חובות אזוי איך וועט באצאלן דיינע אלע חובות איך בין א עושר איך וועל אלץ באצאלן דו דארפסט זיך נישט באהאלטן פון קיין שום נושה ווייל איך גיי באצאלן די חובות. אבער אך! אם פגע אותך כלב שוטה אויב דעם כלב שוטה זעהסטו, ברח והחבא ממנו אנטלויף פון אים בעוד מועד, פארוואס? ווייל פון אים כי אין בידי להצילך אם נשך אותך. אויב ער בייסט דיר קען איך דיר גארנישט העלפן. כך זאגט דער מדרש אמר הקדוש ברוך הוא לישראל דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אידן מכל צרות הבאות עליכם אני יכול להציל אתכם איר האט נישט וואס צו דאגה'ן פון צרות פון אלע צרות וועל איך אייך ראטעווען אבל בלשון הרע הטמן עצמך ואין אתה מפסיד דו מוזט זיך פון דעם כלב שוטה מוזט איר זיך היטן פון דעם לשון הרע ונשמרת מכל דבר כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר מכל דיבור רע איר פארשטייט פון דעם כלב שוטה מוזט איר זיך היטן וויאזוי היט מען זיך די מדרש טייטשט מיט דעם דעם פסוק בשש צרות יצילך ובשוט לשון תחבא וואס איז טייטש דער רבונו של עולם האט געזאגט איך וועל דיר ראטעווען פון שש צרות אבער ובשוט לשון ווען ס'איז דא בעלי לשון הרע תחבא באהאלט זיך זאלסט נישט שטיין דארטן וואס הייסט עס באהאלט זיך וואס הייסט עס נישט שטיין דארטן וואס מיינט עס די זאך וואס מיינט עס די זאך? ס'איז דא אזוי, דער מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף אין פרשת ויקהל, אלע ווייסן דאך אז דער בית יוסף האט געהאט א מגיד א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים פון הימל, און עס איז דא דארטן א מורא'דיגע לשון, אין פרשת ויקהל שטייט אז דער מגיד האט געזאגט פאר'ן בית יוסף, וגם בענין הקמים אשר קמו נגדך, וואס ס'דא מענטשן וואס זענען ארויסגעגאנגען קעגן דיר, וואס זיי באשעמען דיר, זיי גייען קעגן דיר, אין להרהר, האסט נישט וואס צו טראכטן וועגן זיי, פארוואס? כי הם לא יזיקוך אלא יועילו, עס וועט נישט זיין פאר דיר קיין נזק, עס וועט נאר זיין פאר דיר א תועלת פון דעם, פארוואס? האט דער מגיד אים געזאגט, כי מי שלא אומר לשון הרע על חברו ווייסן אלע אז מנכין לו מזכיותיו, און ונותנים, מען נעמט די זכיות און מען לייגט עס אויף וועמען? אויף דעם וואס האט גערעדט אויף אים. זאלסטו וויסן והוא אמת ויציב, אזוי האט דער מלאך געזאגט פארן בית יוסף, דאס איז אמת ויציב. אז וואס? ס'איז נישט סתם עפעס א ווארט, נאר זאלסט וויסן ס'איז אמת ויציב, אז ווען איינער וואס רעדט אויפן צווייטן לשון הרע, נעמט מען זיינע אלע זכותים און ס'גייט אריבער צום צווייטן. א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל און ער זעט, פשש, אזויפיל זכותים, איינער האט גערעדט אויף דיר. איז דערפאר זאגט ער פארן בית יוסף אין להרהר. און האט ממשיך געווען ווייטער, ואילו הוו ידעי בני נשא דא, ווען מענטשן וואלטן דאס געוואוסט, הוו חדאן וואלטן זיי געווען אזוי פרייליך כד שמעין דאמרי ביש מינהון אז מענטשן בארעדן זיי, כאילו יהבי להון מתנת כסף וזהב. אזוי האט דער מלאך אים געזאגט, אז ווען מענטשן זאלן דאס וויסן, וואלטן זיי געווען אזוי פרייליך ווען מענטשן בארעדן זיי, פונקט ווי מען געבט, פונקט ווי מען וואלט זיי געקריגן מיליארדן. אין ירושלמי ווערט דערציילט אין ברכות פרק א' הלכה ב' רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט אז ווען איך וואלט געווען אין הר סיני בשעת מתן תורה וואלט איך געבעטן דעם אייבערשטן זאל באשאפן א מענטש מיט צוויי מיילער צוויי מויל איין מויל אויף תורה און איין מויל אנדערע זאכן אבער שפעטער האט רבי שמעון בר יוחאי געזאגט חזר ואמר אז מה דאך ער האט איין מויל קען די וועלט נישט ביישטיין וועגן לשון הרע ווען ער וואלט נאך געהאט צוויי מיילער על אחת כמה וכמה וואס ער וואלט נאך אפגערעדט מיט דעם טייטש די חידא אז דאס איז די טייטש די וואך כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו וואס טייטש יכיר לתת לו פי שניים זיי זיך מתבונן פארוואס איז נישטא קיין פי שניים פארוואס איז נישטא קיין צוויי מיילער פארוואס איז נישטא יכיר לתת לו פי שניים מען האט דאך געדארפט געבן צוויי מיילער זאגט רב שמעון בר יוחאי פארוואס איז נישטא קיין צוויי מיילער ווייל מען זאל נישט רעדן קיין לשון הרע עסט זיך גוט מתבונן זיין, איז בכל אשר ימצא לו וועט בלייבן אלע זכיות ביי דיר, עס וועט נישט דארפן אריבער גיין צו יענעם. וועט נישט דארפן אריבער גיין דיינע אלע זכיות צו יענעם. יכיר לתת לו פי שניים, עסט אביסל מכיר זיין, מתבונן זיין. פארוואס האט מען געדארפט צוויי מי, פארוואס האט מען נישט געמאכט קיין צוויי מיילער? מען האט דאך געדארפט צוויי מיילער. וועסט זיך מתבונן זיין וואס דאס הייסט לשון הרע. און עסט אויפהערן צו רעדן, ממילא בכל אשר ימצא לו וועט בלייבן ביי דיר. זאגט מיר רבי חיים וואלאזשין האט געזאגט אמאל א שטארקע סליחות דרשה זאגט ער זאגט די הלכה איז א שופר המצופה זהב איז די קול פסול פארוואס ווייל די קול גייט דורך די גאלד וואס איז וואס איז גאלד מ'האט געזינדיגט אין עגל און אין קטיגור נעשה סניגור די שופר דארף זיין א סניגור און וויבאלד ס'גייט דורך גאלד קען א א קטיגור קען נישט ווערן קיין סניגור האט רבי חיים וואלאזשין האט געשריגן אינעם עולם רבותי ווייסט וויפיל יאר איז פון עגל שוין טויזענטע יארן, אין זוהר הקדוש שטייט אז נאר די ערב רב האבן געזינדיגט נישט אונז, נישט איך האב געזינדיגט, די ערב רב, און ווען ער איז געווען? פאר טויזענטע יארן, און וועגן דעם טארסטו נישט דא זאל זיין גאלד. איז שטעל דיר פאר האט ער געשריגן דעם עולם, ווי אזוי איז עס מיט א מויל וואס רעדט לשון הרע וויאזוי גייסטו בלאזן? ווי אזוי גייסטו מיט די מויל וויאזוי גייסטו דאווענען מלכיות זכרונות שופרות? לאמיר שנעל אויסרייניגן דעם מויל האט ער געשריגן, אויב שופר המצופה זהב האסטו מורא פון אין קטיגור נעשה סניגור, לאמיר יעצט אנהייבן אויסשווענקען דעם מויל. נו אזוי זאגט דער חיד"א? נו דאס איז דאך די ערשטע תשובה איז דאך די היטן די פאר ראש השנה היטן די צונג פארוואס? ווייל מען בעטן דאך זכרנו לחיים און וויאזוי שטייט מי האיש החפץ חיים נישט לחיים טובים מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב וואס איז די נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב איז דאס דאס איז די ערשטע זאך

זאגט דער חיד"א, דו ווייסט וואס די עצה נישט רעדן לשון הרע, ויתד תהיה לך על אזנך, לייג אריין ביידע אויער, ווען איינער רעדט בארעדט דיר, לייג אריין ביידע אויער, מאך זיך כאילו דו הערסט נישט, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר, זאגט דער חיד"א, אז עס איז דא א מאמר החכם אז מער פון איינמאל האט מען נאך קיינער, קיינער האט מיר שוין נישט געטשעפעט מער פון איינמאל, פארוואס? ווייל די ערשטע מאל כ'האב אים נישט געענטפערט האט ער געזען ער רעדט צום לאמפ נישט געענטפערט מיט ויתד תהיה לך על אזנך דו עסט זיך מאכן ווי דו הערסט נישט אז דו עסט שווייגן עסט נישט אנקומען צו קיין לשון הרע פארוואס ווייל מער פון איינמאל קען מען אים נישט טשעפען איז דאך א מאמר החכם איכ'ל פארליינען אביסעלע פון זיין לשון ער זאגט אזוי ויתד תהיה לך זאגט דער פסוק ויתד תהיה לך זאגט דער כלי יקר מבאר מהות השמירה וויאזוי היט מען זיך פון לשון הרע כדרך בשוט לשון תחבא והיינו שיחביא ויסתיר את עצמו כמסתיר פנים ממנו ולעשות את עצמו כלא שומע כאילו איך האב נישט געהערט וואס ער האט געזאגט זייער שווער הא? מ'האט אזוי בארעדט איך זאל זיך מאכן ווי כ'האב נישט געהערט? הא? מורא'דיג שווער אבער דו ווייסט וואס דו קענסט ליידן אז נישט ווי די מאמר החכם לייד אביסל עסט נישט ליידן אסאך

די פינגער, דא, מילא עסטו פארמאכן די מויל, כי בשתיקה ינצח ולא כשישיב לו, ביים ענטפערן ענטפער נאר, עסט נישט מנצח זיין מיטן ענטפערן, נאר מיט שתיקה, דאס איז דער מאמר החכם, מער פון איינמאל האט מען מיר נישט פארשעמט. כי בשתיקה ינצח ולא כשישיב לו, ואצבע, זאגט ער דער אצבע,

ווי האט ער געזאגט דארטן ס'איז דא א פסוק אין תהילים למד ח איז דא א פסוק ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו זאגט ער אז שטייט כחרש לא אשמע וואלט געדארפן צו שטיין וכאלם לא אפתח פי וואס הייסט לא יפתח פיו זאגט ער ווען צוויי מענטשן קריגן זיך אז דו מאכסט זיך כחרש לא אשמע וועט יענער נישט עפענען דעם מויל יענער האט נישט עפענען דעם מויל. רבותי למעשה געדענקען א מענטש גייט צו צוגרייטן א בענקל פארן אייבערשטן מען גייט זיך אננעמען האט געזאגט סאטמאר רב זכרונו לברכה אז ס'איז געווען צוויי מענטשן געשטאנען לעבן לעקטערישע טרעפ לעקטערישע טרעפ וואס פארט מיט דער איינער האט געלייגט א טריט און איז ארויפגעפארן אויבן דער צווייטער איז געבליבן אונטן האט ער געזאגט וואס איז נפקא מינה פון די צוויי ער האט געמאכט איין טריט און ער נישט פון איין זייט איז דאס א דרישה, דו מוזט מאכן א טריט, פון די אנדערע זייט איז עס א מורא'דיגע חיזוק, דער מענטש פרעגט זיך שוין, נו וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, איין טריט בעט מען דא, איין בענקל בעט מען דא, איינס, אבער איינס. ווי האט געזאגט דער בית אהרן, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח, אחת. איינס, אבער איינס, און דער אייבערשטער זאל העלפן נזכה כולנו יחד ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.